שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. איז לאמיר היינט ארום רעדן אביסל וועגן די איירן דאום, די כיפת ברזל. דורכאויס די בערך אנדערטהאלבן וואך צי וויפיל ס'איז געווען די קאנפליקט מיט אפאר וואכן צוריק וואס מדינת ישראל האט געהאט מיט די כאמאס טעראר גרופע אין עזה האט מען זייער אסאך געהערט און גערעדט וועגן די איירן דאום. יא, די, ס'איז געווען א פשוט'ע נאטירליכע המשך. די קאנפליקט האט זיך אנגעהויבן ווי כמעט יעדעס מאל די פארגאנגען, אויב נישט יעדעס מאל די פארגאנגענהייט, דורך דעם וואס כאמאס האט אנגעהויבן אריינשיסן ראקעטס איבער ציווילע שטעט, איבער ציווילע מענטשן אין די, אינערהאלב די גרעניצן פון מדינת ישראל, און מדינת ישראל האט רעאגירט דורך פראבירן צו צעשטערן די. ראקעט אינפראסטרוקטור פון עזה, און בשייכות מיט די ראקעטס האט מען געהערט די איירן דאום, די מיסיל פארטיידיגונג סיסטעם וואס מדינת ישראל נוצט צו אפהאלטן די כאמאס ראקעטס פון פון אנקומען צו ציווילע, ציווילע מענטשן צו ציווילע הייזער. אבער א ווארט פריער, כ'מיין מענטשן האבן מיר געבעטן פשוט איך זאל עס דערמאנען ביים אנפאנג, די פעלד, די שמיטה פעלד וואס מענטשן קענען קויפן דארטן ביימער, איז די פעלד, די ערשטע פעלד איז מער ווייניגער אויספארקויפט געווארן, איך מיין אינגאנצן שוין בשעת, עכ"פ בשעת מ'וועט הערן די ווערטער לכאורה איז שוין אלעס אויספארקויפט אבער איך פארהאנדל אויף נאך איינס, כ'האב געזען ס'איז דא א פארלאנג, ס'איז דא א גרויסע פארלאנג, און ס'איז נאך דא אביסל צייט, נישט דא קיין סאך צייט ביז ווען מ'דארף שליסן און ענדיגן, ווייל די הלכות פון שמיטה הייבן אן צו ווערן נוגע מ'דארף שוין טון געוויסע זאכן איז ווער ס'אינטערעסירט קען נאך רופן נײַן וואן פֿאָר פֿײַוו סעווען פֿײַוו טו פֿאָר וואן טרי נײַן וואן פֿאָר פֿײַוו סעווען פֿײַוו טו פֿאָר וואן טרי אדער שיקן אן אימעיל צו על רגל אחת עט זשימעיל דאט קאם ס'איז עי על אר אי דזשי אי על עי סי עיטש עי עס עט זשימעיל דאט קאם ונחזור לעניננו. אין ארץ ישראל אליין האט מען געקענט זען דורכאויס די בערך עלף טעג וואס דער קאנפליקט האט געפלאקערט האט מען געקענט אין געוויסע שטעט איבער ארץ ישראל ביינאכט ווי די הימל האבן ממש אויפגעשיינט, ס'איז געווען א ספעקטאקל, א שאו, א שאו פון א הונדערטער פינטעלעך פון פייער וואס האבן ממש באלויכטן די הימלען, איז די שאו, די ספעקטאקל איז בעצם געווען די איירן דאום, די איירן דאום ביי דער ארבעט, די איירן דאום וואס איז קעגנגעלאפן די כאמאס ראקעטס און זיי צושטערט, זיי צעווארפן, צוברעקלט אין די לופטן. איז די איירן דאום, די כיפת ברזל, איז, אין איין ווארט, איז עס א מיסל פארטיידיגונג סיסטעם. דאס הייסט אז איינע פון די קאמפס מיטלען, איינע פון די וואפנס וואס מען נוצט אין די מאדערנע צייטן, נאך אנגעהויבן פון די סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, וואס האבן ערפינדן דעם געדאנק און די טעכנאלאגיע און די עצם געצייג, די כלי, די ראקעט וואס זאלן געשאסן ווערן אויף הייזער, אויף אנדערע צילן זענען געווען די נאציס ביים סוף פון די צווייטע וועלט מלחמה, און די איירן דאום סיסטעם איז א פארטיידיגונגס סיסטעם, ס'איז פונקט ווי א פאנצער איז א פארטיידיגונגס קעגן פיילן, און דאס איז געווען אמאל, און היינטיגע צייטן די איירן דאום סיסטעם א פארטיידיגונגס סיסטעם קעגן ראקעטס. איז פאר אונז טרעט מיר צו צו די עצם זאך, צו די מאשין, די קאמפיוטער מאשין, די איירן דאום, לאמיר קודם פארשטיין פארוואס די געברויך דערפון איז נולד געווארן, פארוואס האט, פארוואס האט עס, איז פונקט מדינת ישראל אויפגעקומען דערמיט, פארוואס איז דא געווען די דראנג, די נויט פאר דעם גרעסער ווי ערגעץ אנדערש. איז דארף מען צוריק גיין דא מיט בערך א קארגע דרייסיג יאר צוריק, אין א לאנד וואס הייסט לבנון, וואס גרעניצט זיך מיט מדינת ישראל ביים צפון פון לאנד, פון אויבן איז דא א טעראר גרופע וואס הייסט כעזבאלא, כעזבאלא איז א טעראר גרופע וואס געפינט זיך אין לבנון. כעזבאלא האט דארטן א גרויסע מאכט אינעם לאנד, אפילו אין די התנהגות פונעם לאנד און אין די פירערשאפט פונעם לאנד, אבער למעשה איז עס נישט אפיציעל די רעגירונג. לבנון איז נישט אונטער די אנפירערשאפט, לפנים, אפיציעלע, על כל פנים, אונטער כעזבאלא. און אין די ניינציגער יארן האט כעזבאלא אנגעהויבן אריינשיסן ראקעטס פון לבנון צו די צפון שטעט פון מדינת ישראל שטעט פון באוואוינט מיט ציווילע מענטשן ציווילע בירגער מ'האט געווארפן ראקעטס. לאמיר עס אנקוקן אזוי ווי ס'איז דא צוויי געגנטער איינס לעבן אנדערן און זענען בעצם אפגעטיילט ווי אזוי ס'זאל נאר זיין אויף וואסערע אופן ס'זאל נאר זיין און די צוויי די מענטשן וואס וואוינען דא און די מענטשן וואס וואוינען דארטן האבן זיך נישט ליב. אין געגנט א' איז דא איין גרופע א חלק פון די באפעלקערונג וואס באשטייט פון זייער זייער ווילדע אגרעסיווע מענטשן גברי אלימס. און זיי אטאקירן געגנט ב', זיי ווארפן דארטן אריין שטיינער, העלצער, קלעצער, שיסן אויס פענסטערס און ווארפן סתם אזוי כל מיני זאכן אויף מענטשן וואס גייען פרידליך אויף די גאס. בערך אזא בחינה איז דא מיט כעזבאלא, כאמאס און נישט נאר מיט די אנדערע טעראר גרופעס וואס זענען דא און אויך אין אנדערע לענדער אויף די וועלט. יעצט די פראבלעם מיט דעם איז אז די ראקעטס ווערן געשאסן פון ציווילע געגנטער. דאס הייסט פון פלעצער, שטעט, וואס זענען באוואוינט מיט מענטשן, מיט ציווילע מענטשן, אריינגערעכנט אזעלכע וואס האבן נישט קיין שום שייכות נישט מיט חעזבאלא און נישט מיט זייערע טעטיגקייטן, אפילו לאמיר זאגן זענען פיינטליך געשטימט צו אידן אדער צו מדינת ישראל אדער צו ביידע, און זענען לאמיר זאגן מסכים מיט וואס חעזבאלא טוט, אבער זיי טוען עס למעשה נישט. עס קומט זיך קיינעם נישט קיין קנס פארן טראכטן אז פארן פארן פיינט האבן יענעם במחשבה. קומט זיך נאך נישט קיין קנס פאר יענעם, און דאס צוריק אטאקירן וואלט געמיינט אז ס' אז ס'וועט קאסטן אסאך אסאך ציווילע קרבנות, איז די איינציגסטע ברירה דעמאלטס איז געווען אריינצוגיין אין לבנון און אויסרייניגן דאס פלאץ, צו צושטערן די פלעצער פון וואו מ'שיסט די ראקעטס און בעצם די ראקעט לאונטשערס און די די זאפאסן פון די ראקעטס, דאס איז געווען די איינציגסטע ברירה, איז אזא זאך איז זייער קאסטבאר, ווייל ס'איז זייער קאסטבאר מיינט מען אין נפשות. ס'מיינט זיך אריינגיין שלאגן מיט א שונא וואס זעט אויס פונקט ווי דעם אנדערן, ווי דעם נישט שונא, און ער באהאלט זיך צווישן אים. מ'דארף אויף פירן א גורילא מלחמה, גאס צו גאס, הויז צו הויז, סיי ס'קאסט אסאך קרבנות פון אים, ס'קאסט אומשולדיגע קרבנות פונעם צד שכנגד, און אויך קאסט עס א גרויסע צאל קרבנות פארן מדינת ישראל מיליטער, מיט די צייט האט די זעלבע איז די זעלבע פראבלעם נולד געווארן אויך אין דרום פונעם לאנד, חזבאלא איז אין לבנון וואס איז ביים צפון גרעניץ פון ארץ ישראל און חאמאס איז אין עזה וואס איז ביים דרום, ס'איז בדרום צווישן מדינת ישראל און מצרים, א שמאלע פאס לאנד ס'הייסט עזה און דארטן איז חאמאס געקומען צו די מאכט. ס'איז א סוגיא פאר זיך וויאזוי עס האט צו טון מיט די אינערליכע קאנפליקטן, מיט די אינערליכע געפעכטן אין די פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג אליין. דארטן איז דא צוויי הויפט פארטייען, פאטאח און חאמאס, און אין טו טאוזנט און זעקס, תשס"ו, כ'מיין אז דעמאלטס איז געווען, זענען פארגעקומען וואלן אינערהאלב די פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג, און אין די געגנט פון עזה האט חאמאס שטארק אנגעצויגן, האבן זיי פארכאפט אינגאנצן די פירערשאפט און ארויסגעווארפן פון דארטן פאטאח. קיצור איך שהוא איז כאמאס געקומען צו די מאכט, אנגעהויבן פירן דאס פלאץ, און אויכעט אנגעהויבן נאכטון וואס כעזבאלא האט געטון אין צפון, און אנגעהויבן אריינשיסן ראקעטס קיין מדינת ישראל, און דאס מאל האבן זיך די שטעט אין דרום, אשדוד, אשקלון, זענען צוויי גרויסע באקאנטערע שטעט, און אזוי אויך זענען דא אסאך קלענערע שטעט און שטעטלעך וואס זענען געקומען אונטער כסדר'דיגע אטאקע פון ראקעטס. יעצט די ראקעטס פון ביידע, כעזבאלא און אפילו פון כאמאס, האבן מיט די צייט אנגעהויבן ווערן מער פונקטליך און מער סאפיסטיקירט, אזוי מ'געקענט דערגרייכן ווייטערע צילן, אזוי ארום האט מען זיך מיט די צייט געטראפן א מציאות אז צווישן כעזבאלא אין צפון און כאמאס אין דרום זענען בערך צוויי מיליאן מדינת ישראל בירגער געווען אויסגעשטעלט צו די געפאר פון באטראפן ווערן פון פון קומען אונטער א ראקעט אטאקע און ס'איז נישט געווען וואס צו טון, די מענטשן זענען געווען אפן, די ראקעטס זענען אריינגעשאסן געווארן פון פיינטליכע טעריטאריע. און די איינציגסטע וועג עס אפצושטעלן איז געווען יעדעס מאל עקסטער אריינגיין, א, מען זאגט א גראונד אינוועזשאן, א ערד מלחמה, מיט אלע נאכווייען און תוצאות וואס דאס האט געברענגט. א ענליכע בחינה, ס'איז זיך אביסל שווער פארצושטעלן ווייל אין די מערב וועלט איז די מציאות אינגאנצן אנדערש, אבער לאמיר נעמען ניו יארק וואס גרעניצט זיך מיט קענעדע, לאמיר זאגן אז קענעדע ווערט א פיינטליכע לאנד, כ'ווייס עס איז איבערגענומען געווארן דורך מוסלמענער, וואס עס זאל נאר זיין, ס'איז א מציאות ווי וואס די פאנטאזיע לאזט זיך אויסשפילן, און פון קענעדע הייבט מען אן אריינשיסן פון די פון מאנטריאל צו פון טאראנטא, ווייל די שטעט ווי ווי מען קען אנקומען, ווי א ראקעט קען אנקומען פון קענעדע צו ניו יארק, מען הייבט אן שיסן הונדערטער הונדערטער מיסילס אזוי אריין צו ניו יארקע שטעט און שטעטלעך און די איינציגסטע עצה איז אריין צו גיין אין קענעדע און עס און עס אויסראטן אבער ווען דאס איז נישט קיין אפשען ווייל די טעראריסטן באהאלטן זיך אין הייזער און סקולס און שפיטאלן איז אוודאי עס איז א אפשען אבער עס איז נישט קיין אפשען וואס א נארמאלע ציוויליזירטע מענטש וויל אז ס'זאל קאסטן אומשולדיגע קרבנות פון ביידע זייטן איז אין טו טאוזנט און סעווען תשס"ז איז נולד געווארן די געדאנק פון אויפשטעלן א שוץ סיסטעם וואס זאל קענען פארטיידיגן אפהאלטן די ראקעטס וואס ווערן געשאסן אויף מדינת ישראל שטעט פון טרעפן די צילן דעמאלטס איז די געדאנק נולד געווארן און מען האט זיך אוועק געזעצט ארבעטן דערויף. די מדינת ישראל רעגירונג האט דעמאלטס זיינערצייט פארגעשטעלט דעם פלאן דעם רעיון פאר די אמעריקאנע מיליטער, פארן פענטעגאן, און געוואלט אז אמעריקע זאל, מ'זאגט, אריינטשיפן, ביישטייערן, שטיצן די פראגראם, ס'קאסט אפ אוצרות געלט, און אמעריקע זאל צושטייער געבן פאר עס. למעשה אבער האט די אמעריקאנע רעגירונג עס נישט נישט באשטעטיגט קיין פאנדס פאר דעם, און די עיקר סיבה איז געווען ווייל אין די פענטעגאן האט מען נישט געגלייבט אז אזא מין זאך קען אויסגע אזא זאך קען אהערגעשטעלט ווערן אז די פראגראם וועט זיין א סוקסעס. עס קען זיין ס'וועט געלונגען, עס וועט מצליח זיין צו אינטערסעפטן, פארכאפן און אפשטעלן א קליינע א געוויסע פראצענט פון די ראקעטס, אבער ס'וועט נישט זיין אזוי עפעקטיוו, עס וועט נישט זיין אזא מאס הצלחה אז ס'זאל זיך לוינען די געלטער וואס דאס פאדערט. למעשה אביסל שפעטער, אונטער פרעזידענט דעם געוועזענעם פרעזידענט אבאמא, האט האט מען די האט די פירערשאפט, די מיליטערישע פירערשאפט פון די פאראייניגטע שטאטן געטוישט מיינונג, און אונטער די אבאמא אדמיניסטרעישאן האט אמעריקע יא מסכים געווען צו פאנדן, צו פינאנצירן, דעם פראיעקט, און אמעריקע האט צוגעשטעלט פאר דעם איבער אנדערטהאלבן ביליאן דאלער כדי צו קענען פערטיגן און מסדר זיין און אהערשטעלן דעם פראיעקט, דעם איירן דאום סיסטעם. בקיצור מען האט זיך גענומען צו די ארבעט, שווער געארבעט, און אין טו טאוזנט ענד טען, תש"ע, איז די איירן דאום צום ערשטן מאל גענוצט געווארן, ס'האט דעמאלטס אפגע אראפגעשאסן דעם ערשטן פיינטליכן ראקעט. די פראגראם האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין א סוקסעס, ס'איז געלונגען, ס'הייסט מ'האט אהערגעשטעלט די זאך און ס'טוט די ארבעט, ס'טוט פירט אויס די אויפגאבע וואס איז אויף דעם ארויפגעלייגט געווארן, און זייט דעמאלטס האט מען עס אנגעהויבן נוצן אין גרויסן, צושפרייט וואו ס'האט נאר אויסגעפעלט, יעדעס מאל כפי הצורך כפי המצב, אריינגערעכנט יעצט. אין די לעצטן אינעם לעצטן קאנפליקט מיט חאמאס אין עזה. אקעי יעצט לאמיר זעהן וואס איז דאס דער כיפת ברזל? וואס איז דער איירן דאום און ווי אזוי ארבעט עס? איז דער איירן דאום באשטייט פון דריי עיקר אפטיילונגען. ס'באשטייט פון א ראדאר וואס כאפט אויף די אינפארמעישן, נאכדעם באשטייט עס פון א מח, וואס מאכט די חשבונות, און נאכדעם זענען דא לאונטשערס, ס'הייסט די פלאץ ווי איז די ווי די מיסילס, די אנטי מיסילס, די מיסילס וואס קומען אראפשיסן יענע ראקעטס, די פיינטליכע ראקעטס, ווי זיי ווערן געהאלטן, און פון ווי זיי ווערן ארויסגעשאסן. די אלע דריי, די איירן דאום בעטערי, ליגן בערך אויפן זעלבן פלאץ, ס'איז דא אסאך אזעלכע סטעישאנס, און זיי ווערן אפגעפירט כפי הצורך לויט די געגנט וואס איז יעצט אונטער אטאקע. איז יעדע בעטערי קאנטראלירט דריי אדער פיר לאונטשערס, לאונטשערס נאכאמאל איז די זאך פון ווי וואס האלט די ראקעטס, די אנטי ראקעטס ראקעטס, און פון ווי זיי ווערן ארויסגעשאסן, יעדע אזא סטעישאן, יעדע אזא לאונטשער האט אין זיך צוואנציג מיסילס, צוואנציג ראקעטס, און די גאנצע אזא סטעישאן, די גאנצע בעטערי מיט די ראדאר, מיט די מח, מיט די לאונטשער, קאסט בערך הונדערט מיליאן דאלער יעדע איינע. און יעדע אזא בעטערי קען באשיצן א שטח פון בערך פֿינף און זיבעציק קילאמעטער, ס'איז בערך זיבן און פֿערציק מייל, אין אלע פיר זייטן, דאס הייסט פֿינף און זיבעציק קילאמעטער אויף מזרח און צו מערב און צו צפון און צו דרום, פֿינף און זיבעציק קילאמעטער, זיבן און פֿערציק מייל, אין יעדע ריכטונג. די אייגנטליכע ראקעטס, די אנטי ראקעט ראקעטס, איז בערך, ס'הייסט טמיר, יעדע איינס איז בערך צען פיס לאנג, זעקס אינטשעס ברייט און וועגט צוויי הונדערט פונט, גאנץ גאנץ בכעסט, און גאנץ א באשיידענע גרויס פאר א חפץ וואס קאסט ארום הונדערט טויזנט דאלער יעדע איינס. אקעי, ס'הייבט זיך אן ווען א ראקעט ווערט, לאמיר לאמיר נעמען די משל פון וואס איז יעצט געווען, א ראקעט ווערט ארויסגעשאסן פון עזה אין די ריכטונג פון מדינת ישראל. יעצט די געווער די ראקעטס וואס חמאס שיקט, הגם זיי ווערן מער סאפיסטיקירט און פונקטליכער און קענען דעקן אלץ גרעסערע שטחים אלץ ווייטערע שטרעקעס, זענען זיי נאך אלעם אבער היפש צוריקגעשטאנען מיט דעם בעיקר אז זיי האבן נישט קיין קאמפיוטער סיסטעם וואס פונקט ווי א לאמיר זאגן ווי א מיסל וואס מען שטעלט אן גייט פונקטליך דא און דא און ס'קומט אן אהין מען קען זיי אנקוקן אין א וועג ווי סאפיסטיקירטע שטיינער אדער ווי סאפיסטיקירטע שטיקער אייזן. וואס איז געשענט איז זיי שיסן עס ארויס פון עזה, לאמיר זאגן צו רעכטס. זיין ציל איז, דעם חמאס טעראריסט, זיין ציל יעצט איז אז ס'זאל אנגעלאנגען צו באר שבע אדער צו תל אביב צו ירושלים צו אשקלון, שיסט ער עס אין יענע ריכטונג, און ער פרובירט אויסצורעכענען אז ס'זאל פליען אויף אזא מין ענגל, אויף אזא מין שיפוע, און אין אזא מין ריכטונג אז ס'זאל אנקומען צו יענ צום ציל, צו יענע צו יענע געגנט, צו יענעם פלאץ. אבער פונקטליך וואו ס'זאל גיין, וואו ס'זאל לאנדן, אין דעם האט ער נישט קיין, צו דעם האט ער נישט קיין כח, און דאס קען ער נישט, דאס קען ער נישט דורכפירן, דאס קען ער נישט באווייזן, איז במילא לאנדן די ראקעטס אסאך מאל סתם אין א אפענע פלאץ, און אמאל אינמיטן די גאס, און אסאך מאל אבער אויך אין א הויז, א מענטש, א קאר. סאו די ערשטע סטעפ איז אז די ראדאר, די ראדאר, לאמיר לאמיר באצייכענען די ראדאר ווי די אויגן פונעם אייראן דאום, ער זעהט אז א ראקעט איז יעצט ארויסגעשאסן געווארן צו צו מדינת ישראל, איז פון דארטן און ווייטער נעמט די ראדאר נישט קיין נישט אראפ קיין אויג פונעם ראקעט, און אגב יעדע ראדאר האט די כוחות צו האלטן אזוי חשבון נאכצוקוקן טויזנט ראקעטס אויף איינמאל, איז ער הייבט אים אן נאכקוקן און ער זעהט. ווי ער פליט, דארט נעמט ער אריין די בעיסיק אינפארמעישן, די עיקר פרטים דערפון, ווי גרויס ער איז, ווי שווער ער איז מסתמא, און און ווי שיף ער איז, אין וועלכע ריכטונג ער פליט, און ער שיקט די גאנצע אינפארמעישן צום צווייטן חלק, צום מח פונעם סיסטעם. און יעצט קומט אריין די מח, די צווייטע חלק פונעם אייראן דאום, און הייבט אן מאכן חשבונות. די ראקעט איז אזוי און אזוי גרויס, און ער וועגט בערך אזוי און אזוי סאך, ער פליעט מיט אזא און אזא שנעלקייט, ער פארט אזוי שיף און אין יענע ריכטונג, הייבט ער אן אויסרעכענען וואו ער גייט לכאורה לאנדן, און איינמאל ער האט שוין דעם חשבון, און די חשבון נעמט אויכעט אריין, ס'איז דא עיקר כללים, יא, דאס דארף מען איינמאל געבן פארן אייראן דאום, מ'דארף אים געבן צו פארשטיין אז א זאך וואס פליעט אזוי און אזוי שנעל, און איז געבויגן אויף אהין, און וכן הלאה אלע אנדערע פרטים, געווענטליך וועט עס לאנדן אזוי און אזוי ווייט און ער רעכנט אויס ווי דאס קומט אויס אין לאנד. אבער דא זענען דא נאך זאכן וואס מען קען אים נישט פון פאראויס זאגן. ער דארף נעמען אין חשבון אויך דעם ווינט, די וועטער, ווי געדעכט די לופט איז. ס'דא זאכן וואס טוישן זיך כסדר, ס'איז יעדעס מאל אנדערש, ס'איז יעדן טאג אנדערש און ס'טוישט זיך אויך במשך דעם טאג. און דאס איז א זאך וואס מיר קענען נישט פאראויס זאגן. ער דארף נאר האבן, די סיסטעם דארף האבן אין זיך גענוג אינפארמעישן, ער דארף האבן פראגראמירט אין זיך גענוג דאטא, אז ער זאל קענען מאכן א חשבון, מאכן סענס און אויספיגערן יעדעס מאל לויט וויאזוי די מצב איז למעשה יעצט, און ארייננעמען אין חשבון אלע די פעקטארס, ווינט, לופט, וועטער, און מיט דא דאס אלעס צוזאמנעמען און צוקומען צו א מסקנא אז די ראקעט גייט לאנדן דארטן, דא און דארטן פונקטליך. יעצט איינמאל די מח האט שוין דעם חשבון, מען ווייסט ווי די כאמאס ראקעט גייט לאנדן, דארף ער יעצט מאכן א פרישע החלטה צו ס'לוינט זיך אים אראפצושיסן, ווייל דאס דארף מען געדענקן, יעדע טאמיר מיסל, יעדע אנטי ראקעט ראקעט קאסט בערך הונדערט טויזנט דאלער, ס'איז א טייערע מעשה, און מען דארף וויסן צו ס'לוינט זיך, ווייל אויב די ראקעט גייט למשל לאנדן אין א פרייע און אפענע פלאץ, ווי ס'וועט קיינעם נישט מסכן זיין איז א שאד די געלט, זאל ער לאנדן געזונטערהייט און ס'וועט קיינעם נישט שטערן. טאמער אבער דער מוח לערנט אפ די מציאות און קומט צו א מסקנא אז דער ראקעט וועט יא קראכן ערגעץ וואו ס'איז מסכן מענטשן, אדער ס'איז בכלל א סענסיטיווע פלאץ, דעמאלטס קומט אריין די דריטע חלק אינעם בילד, די דריטע חלק איז די לאנטשער, ער שיקט, די מוח שיקט א באפעל צום לאנטשער ער זאל ארויס שיסן א טאמיר מיסל וואס זאל קעגן פליען דעם כאמאס ראקעט, יעצט די טאמיר מיסל זענען זייער זייער שנעל, זיי פליען צוויי און א האלב מאל די שנעלקייט פון קול, קול גייט בערך עלף הונדערט פֿינף און צוואַנציק פיס א סעקונדע אדער דרײַ הונדערט און דרײַ און פֿערציק מעטער א סעקונדע, אזוי שנעל פליען זיי, און דאס פליעט צוויי און א האלב מאל פון די שנעלקייט, און די מיסל אליינס איז אויך נישט קיין בטלן, ער האט אויך אביסל חכמה אין זיך, גענוג אויסצורעכענען אז טאמער איינמאל ער איז ארויסגעפלויגן קעגן דעם ראקעט און די ראקעט, מחמת איזה סיבה שיהי', האט זיך געבויגן אין א אנדערע ריכטונג, צו פונעם ווינט אדער וואס עס זאל נאר נישט זיין, עדזשאסט ער זיך, ס'הייסט ער שטעלט זיך צו און ער ריקאלקעלעט, ס'הייסט ער מאכט זיכער אז ער כאפט, ער כאפט דעם ראקעט, ער באגעגנט אים. ווען ער באגעגנט אים, ווען די, ווען די מיסל קומט צו נאנט צום צום טעראר ראקעט, דעמאלטס הייבט ער עם אן באשיסן, אטאקירן, מיט פֿינף און דרײַסיק פונט פון אויפרייס מאטריאל, ביז די ראקעט ווערט אינגאנצן צושמעטערט און צוברעקלט. איז די איירן דאום, די כיפת ברזל האט זיך אויסגעשטעלט צו זיין אן אויסטערלישע סוקסעס, און ס'האט באוויזן במשך די יארן פון ווען מ'האט עס אנגעהויבן נוצן ביז יעצט אראפצושיסן טויזנטער ראקעטס און אנדערע אזעלכע פיינטליכע טעראר זאכן וואס זענען געשאסן געווארן פון אין דרום און אין צפון און די סוקסעס איז פשוט קודם ס'האט אראפגעשאסן די ראקעטס אבער די עיקר איז די אונטערשטע שורה אז ס'האט געקאסט ס'האט געראטעוועט אסאך נפשות אז פאר די איירן דאום האט אנגעהויבן גענוצט ווערן האט יעדע אזעלכע קאנפליקט יעדע אזא קאנפליקט האט אפגעקאסט צענדליגע נפשות און יעצט זייט מען האט עס אנגעהויבן נוצן איז די צאל שארף שארף רעדוצירט געווארן. איז די פראיעקט ווערט באטראכט אין די גאנצע וועלט ווי א מורא'דיגע סוקסעס, ס'ווערט באצייכנט ווי די די סאפיסטיקירטסטע מיסל פארטיידיגונג סיסטעם וואס איז נאר אמאל וואס איז נאר אמאל אהערגעשטעלט געווארן. אין די לעצטע קאנפליקט מיט אפאר וואכן צוריק האט זיך אבער אויסגעשטעלט אז די סיסטעם איז נישט קיין השלמה'דיגע זאך, ס'איז נישט פערפעקט. און ס'איז א פשוטע זאך אז ס'איז נישט געווען פערפעקט, אבער כאמאס האט אויפגעכאפט א שוואכקייט פונעם סיסטעם און עס גוט אויסגענוצט. אין די יעצטיגן קאנפליקט האט כאמאס געשאסן די גרעסטע, א ריזיגע קאנצענטראציע פון ראקעטס אין א קורצע צייט. במשך די ערשטע פאר מינוט נאכדעם וואס די קאנפליקט האט אויסגעבראכן האט כאמאס געשיקט הונדערט פֿערציק ראקעטס און אין די ערשטע פֿיר און צוואַנציק שעה זענען בערך פֿיר הונדערט און זיבעציק ראקעטס געפלויגן פון עזה צו אריין אין מדינת ישראל. דאס איז זייער א גרויסע, ס'איז די גרעסטע קאנצענטראציע פון ראקעטס פון אן אטאקע וואס מדינת ישראל איז נאר אמאל אויסגעשטאנען אין די היסטאריע. דאס הייסט במשך די בערך עלף טעג וואס די קאנפליקט האט אנגעהאלטן זענען בערך פֿיר טויזנט דרײַ הונדערט פֿופֿציק ראקעטס געשאסן געווארן, דאס איז א דורכשניט פון ארום פֿיר הונדערט א טאג, און די די סיסטעם, די איירן דאום האט געארבעט אויף קעסל און אויף קוילן, און מען דארף דא אן מען דארף דא אנצייכענען אז די סוקסעס רעיט פון די איירן דאום איז פון נײַנציק ביז פֿינף און נײַנציק פראצענט, עס ווערט באטראכט ווי א זייער א הויכע ציפער, עס עס איז מצליח אראפצושיסן פון נײַנציק ביז פֿינף און נײַנציק פראצענט פון די צילן איז עס א סוקסעס, אבער ווען סקומט צו תכלית, למעשה איז די סיסטעם געווארן אווערוועלמד, די סיסטעם געווארן איבערגענומען, נישט געקענט הענדלען אזוי אסאך, און די מציאות האט טאקע געוויזן אז בערך זעכציג ראקעטס האבן יא באוויזן אריינצודרינגען, און זיי האבן געטראפן פארשידענע צילן. און ס'דא דא נאך א נקודה, אפילו די איירן דאום זאל מצליח זיין אויף הונדערט פראצענט, קומט עס נאך אלץ מיט א פרייז, אקעי ס'וועט ראטעווען נפשות, ס'וועט נישט קאסטן קיין אידיש נפש, אבער ס'קומט מיט א פרייז פון געלט, ווי דערמאנט, יעדע אזא מיסל פון די איירן דאום קאסט בערך הונדערט טויזנט דאלער, א ראקעט וואס ווערט געשאסן פון עזה קאסט ארום אַכט הונדערט דאלער, אויב רעדט מען שוין פון די מער סאפיסטיקירטע ראקעטס וואס זיי האבן געשאסן אינעם לעצטן קאנפליקט רעדט מען ווייטער פון אפאר טויזנט דאלער, נישט מער. אויב זאל כאמאס שיסן גענוג א גרויסע סכום פון, גענוג א גרויסע צאל פון ראקעטס, איז לאמיר זאגן אז די איירן דאום עט זיך דארפן פארמעסטן, עט זיך דארפן ספראווען מיט טויזנט ראקעטס. די פינאנציעלע פרייז, די זאך וואס עט אפקאסטן פאר כאמאס עט עס אפקאסטן דריי אדער פיר מיליאן דאלער די ראקעטס צו פראדוצירן און שיקן, און פאר מדינת ישראל וועט עס קאסטן הונדערט מיליאן דאלער זיך צו פארטיידיגן דערפון. סאו דאס הייסט אז אפילו לאמיר זאגן אז מדינת ישראל זאל מצליח זיין צו רעדוצירן אדער אינגאנצן עלימינירן די סכנה קעגן נפשות מיטן איירן דאום סיסטעם, איז אבער זענען זיי נאך אלץ אויסגעשטעלט צו צאלן א ריזיגן א ריזיגן גאר טייערן פרייז דערפאר, און הונדערט מיליאן דאלער איז זייער אסאך געלט, און פאר א קליינע פאר א קליין לאנד ווי מדינת ישראל איז עס א ערנסטע פינאנציעלע לאסט. איז דאס זענען געווען צוויי נקודות וואס זענען צוויי נקודות פון שוואכקייט וואס האבן זיך וואס האבן זיך ארויסגעשטעלט וואס האבן זיך באוויזן וואס מ'האט געכאפט און געזען דורכאויס דעם לעצטן קאנפליקט אבער נאך אלע מעשות ווערט די איירן דאום באטראכט ווי א קאלאסאלער סוקסעס און אנדערע לענדער אריינגערעכנט טאקע די פאראייניגטע שטאטן האבן עס שוין געקויפט זיי האבן באשטעלט דעם סיסטעם פאר זיך און אמעריקע האט עס האט עס אנגעהויבן נוצן אין איראק און אפגאניסטאן ווי מ'איז אויסגעשטעלט צו אן ענליכן מציאות אז אמעריקאנער טרופן, אמעריקאנער באזעס קומען אונטער אטאקע אין איראק בעיקר פון איראנער געשטיצטע מילישעס, אין אפגאניסטאן פון די טאליבאן אדער אנדערע, איז נוצט אמעריקע דארטן אויכעט די איירן דאום. א אנדערע לאנד וואס האט עס שוין סוקסעספולי גענוצט איז געווען אזערבייזשאן וואס האט געהאט א קאנפליקט מיט א יאר צוריק מיט א שכנות'דיג לאנד ארמעניע, האט אזערבייזשאן גענוצט דעם איירן דאום סיסטעם זיך צו פארטיידיגן קעגן מיסל אטאקעס פון ארמעניע, און אנדערע לענדער וואס האבן עס שוין באשטעלט אבער נאכנישט גענוצט נעמען אריין אינדיע, רומעניע, דרום קאריע, סינגאפור און אויכעט נעטא זיי האבן באשטעלט דעם איירן דאום צו נוצן אין פאל ס'וועט זיך אמאל אויספעלן. איז די איירן דאום בעצם איז איז געמאכט געווארן פאר אזעלכע מער פרימיטיווע און שוואכערע סארט ראקעטס, דעם סארט וואס ווערט בעיקר גענוצט דורך כאמאס, ווען ס'קומט צו מיסילס איז דא אנדערע סיסטעמס, ס'איז דא די עראו סיסטעם און מדינת ישראל ארבעט יעצט, מען האלט שוין אין די שפעטערדיגע פאזע דערפון, מען האלט עס שוין אינמיטן טעסטן אויף א נייעם סארט פארטיידיגונג סיסטעם וואס איז אויך שוין קעגן ערעפלאנען, יענץ ארבעט מיט לעזער, א לעזער דעפענס סיסטעם וואס האט קענען אראפשיסן אויך פיינטליכע ערעפלאנען. איז דאס די איירן דאום, די כיפת הברזל, איז די סעלושען מיט וואס מדינת ישראל און אנדערע לענדער זענען אויפגעקומען און נוצן? וואס איז אבער די אמת'דיגע לעזונג? די אמת'דיגע סעלושען שטייט אין נביא אין ישעיה, אז די וועלט זאל אויסגעלייזט ווערן, זאל מען אנקומען צו די גאולה שלימה, דעמאלטס וועט זיין לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, מען וועט זיך אויפהערן קריגן, מען וועט זיך אויפהערן פיינט האבן, מען וועט לעבן בשלום, מען וועט לעבן ריכטיג, מען וועט פארשטיין וואס מען וויל פון אונז, וואס פון הימל וויל מען פון אונז, און אלעס וועט זיין קלאר און פשוט און ריכטיג און גוט, דאס איז די עיקר, דארט ליגט די לעזונג, אויף דעם ווארט מיר. ברכה און הצלחה.